דא שטעל איך ארויף די דרשה פון הרב יענקעלע כהן מיט אויכעט הרב חיים שלום לעפקאוויטש, דא וועט עטס האבן אביסל א ידיעה וואסער א בלאף זאק גאנץ סאטמאר איז, איין שטיק בלאף זאק, הערטס עס אויס און לאכטס נישט צו שטארק.
פרשת כי תבוא, א גוטן פאר אלע חשובע צוהערער, שטייענדיג אין שטורעמדיגע זמנים, די טעג ספעציעל וואס די ציבור איז דא האט מיטגעהאלטן סיי נעכטן דעם שטורעמישן טאג וואס מען האט אנגעהויבן מיטן דורכפירען און אריינוואוטן די גיידליינס און וואס האט ליידער היינט ענדגילטיג באשטעטיגט געווארען דורך די עדיוקעישאן דעפארטמענט און זייערע פארשטייער און אין דעם זעלבן צייט האבן מיר געוואלט דא בעזר השם אויך באהאנדלען פארשידענע אנדערע ידיעות און באריכטן וואס קומען אריין, ווילן מיר ערשטנס באגריסן דא, מיר האבן אויפן טעלעפאן הרב ר' חיים שלום לעפקאוויטש, א גוטן אוונט ר' חיים שלום. א גוט יאר ר' יעקב. יא, איז ערשטנס וואלט מיר געוואלט הערן און מיטהאלטן וואס די מציאות איז למעשה כלפי די גיידליינס נאך וואס איז ארויסגעקומען ווי מיר שטייען מיר יעצט, דאס וואלט געווען איין ענין, און נאכדעם איז וואלט מען געוואלט מיט אייך ברשותכם באהאנדלען א ענין וואס קען זיין מען וואלט זיך נישט געדארפט מטפל זיין דערמיט און אין מטפלין בנבילה, אבער אזוי ווי די וואס האבן פאבליצירט דעם קאנפערענץ ליין פון נעכטן, פון פערלס, זאגן על כל פנים אז זיי האבן געהאט צענדליגער טויזנטער תמימי לב אויפן טעלעפאן, אנשים נשים וטף, וואלט יא געווען וויכטיג צו אדרעסירען ממש קליינינקע נושאים וואס דארט איז דערמאנט געווארען, דרשות וואס מען האט גערעדט דארטן חיזוק דאס איז דאך נישט אינטערעסאנט און מען קען נעמען יעדן בעל דרשן צו רעדן שיינע חיזוק דרשות. און די נעקסטע זאך וואס מיר וואלטן געוואלט הערען פון אייך און קלארער ווערען, איז א נייעס וואס ס'קומט אריין פון פארשידענע קוועלער, סיי פון ארץ ישראל און סיי פון דאהי, אז ס'לויפט ארום כאש בשדה קוצים, כל מיני דרשות רעדעס וואס רבנים און פאליטישאנס האבן געהאלטן, ס'איז געווען עפעס א מיטינג וועגן דעם חינוך וואס איז אפגעהאלטן געווארן ממש דעם היינטיגן טאג, וואלט מיר געוואלט הערען מער דעטאלן איבער דעם, איז אויב מיר קענען אנהייבן אפשר מיטן היינטיגן טאג יום ג'. לסדר כי תבוא, און אזוי אויך ווי מען זאגט וואס איז נוגע אביסל וואס איר קענט אריינווארפן וואס איז געווען נעכטיגע טאג, לאמיר הערן.
יא, אזוי ווי טאקע אנגעהויבן דעם באריכט, בעוונותינו הרבים ויצא העגל הזה, דאס קעלבל, דער עגל הזהב איז ארויסגעקראכן, די גיידליינס זענען היינט ענדגילטיג באשטעטיגט געווארן פון אלע רידזשענטס, בלי שום חולק, און ס'איז ווי מען זאגט א חלק פונעם געזעץ פונעם סטעיט אוו ניו יארק, די אלע זאכן וואס מען האט שוין באהאנדלט די לעצטע פאר יאר, ס'איז ארויסגעקומען מיטן גאנצן תוקף, מיטן גאנצן שטארקייט, און ווי מען האט שוין דא אלעס גערעדט, און מען דארף נישט איבערחזר'ן, ס'איז בלתי שום ספק אז ס'איז יד ישראל באמצע, ווען נישט די היימישע פאליטיקאנטן, שתדלנים, שקרנים, שודדים וואס האבן מיטגעארבעט און געעפנט די טיר און מחבק געווען און מנשק געווען די גאנצע חברה בשתי ידיים און מ'האט אריינגעפירט און אונטערגעפירט און באגלייט ביז צום סוף, ממש ביז צום לעצט, כמעט ביז צום לעצטן דרעפט פון די גיידליינס וואס נישט קיין אנדערער ווי דער לויער אבי שיק
איז האט מיט דעם מיטגעארבעט. קען קען קען מאכן אויף דעם אויף דעם אויף די גאנצע כנופיא אזא משפט אייכמאן ווי זיי האבן אונטערגעארבעט מאחורי הקלעים אז די זאך אז די זאך האט פאסירט אבער די מעשה איז שוין א פאקט מען האט מכריז געווען די מדינה די מדינה ס'איז א נייער מציאות אבער אונז דארף מען וויסן. אז אזוי ווי טאקע נאך די הכרזת המדינה איז געווען אזא זאך מיט שאני, שוין א נייע מציאות, מילא ווי לאנג מ'האט גערעדט פון דעם איז איין זאך, אבער יעצט איז מדינה שאני און מ'דארף אנגיין מיט דעם און האנדלען, אבער די ערליכע אידן, יראי השם וחושבי שמו, די אנשי ירושלים, איז די בשעת הכרזת המדינה ווי מ'האט געמיינט אז כל חלקה טובה איז איינגענומען געווארן, ווען יעדער האט געטאנצן און געהוליעט אין די גאסן און דער פאוער און דער מאכט איז געליגן אין זייערע הענט מיטן געלט מיט די פאזיציעס און אסאך און אסאך גדולים ראש ישיבות און אדמורים אלעס איז מיטגעגאנגען געווען א קליין הייפעלע ערליכע אידן פון אנשי ישוב הישן טאקע אייער זיידע רבי יענקעלע כהן זכר צדיק לברכה בתוכם רבי עמרם בלוי זכר צדיק לברכה רבי אלי' פרוש סאו ובכן אז די גאנצע די ערליכע אידן אין ירושלים זענען נאך אלע געווען יונגעלייט דעמאלט, און זיי האבן אריינגעלייגט דעמאלטס א כרוז און אויפן קעפל פונעם החומה איז געשטאנען מיט גרויסע קידוש לבנה אותיות טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצר פקודיך, טייטש האבן זיי אויסגערופן אז אפילו די ציונים זיי קענען זיין ווי שטארק זאלן זיין ווי מעכטיג זאלן זיין, ס'האט מיט אונז גארנישט אונז זעמיר נישט מכיר אין דעם גאנצן סמכות, און טאקע פון דעם איז געווען להחיות עם רב, ס'איז אויסגעוואקסן אזא הערליכער אנשי ישוב הישן, צו אזא פארצווייגטע הונדערטער הונדערטער בתי חינוך לבנים ולבנות אונטערן גאנצן נעץ פון קרן הצלה, מיט די אלע מיט דעם גאנצן הייליגן אפאראט וואס עד היום הזה אשר אשר מפיהם אנו חיים, דאס איז דער חיות און ס'איז ידוע אז דער רבי זכרונו לברכה דעמאלטס איז אריינגעפאלן אין א ווי א דרך פון א צדיקים אין אזא מתיקות הנפש, נישט קענען צוקוקן דעם חושך פון די סטרא אחרא, מ'האט אים געברענגט דעמאלטס דעם חומה, מ'האט עס אראפגעלייגט אויפן טיש, האט דער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט, דער צדיק האט געגעבן אזא שריי ארויס האט ער געזאגט אז דארט אליינס איז נאך דא אזאלכע יונגעלייט איז כדאי צו בלייבן לעבן אויף דער וועלט. מען קען דעם ענין צושטעלן דא צום יעצטיגן מאמענט, אז אפילו זיי זענען ווי מען זאגט מעכטיג און שטארק, די דעמאקראטן, די ליבעראלס, די פראגרעסיווס, זיי האבן, זיי האבן ביידע הייזער אין אין אלבאני, זיי האבן דעם צייטונגען, זיי האבן דעם מעכטיגן טיימס, און ליידער ליידער האבן זיי אלע נייעס ליניעס דא בתוכינו, סיי די געשריבענע נייעס, די די בלעטלעך וואס קומען אין די בתי מדרשים, די טעלעפאן ליניעס, אלעס טאנצט מיט זייער שדים טאנץ למחצה לשליש ולרביע און זיי האבן מיט מיט זיך ליידער גרויסע מנהיגים מיט זשופיצעס וואס האלטן אונטער זיך טויזענטער חסידים און און און און אריינצואוועלן זייערע קאנדידאטן וכדומה אבער דער כנסת ישראל דער עם ישראל חי שרייט אויס טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצור פקודיך איז אפילו ס'זאל זיין אם בארזים נפלה שלהבת זאל זאלן זאלן האבן איין די די סטרא אחרא זאל האבן איינגענומען די טענען ביימער מיט די טייטל ביימער מיט די קעדילעקס איז אונז איז אונז נישט קיין נפקא מינה דער כלל ישראל איז נצח ישראל לא ישקר און די אמת איז אז די רבונו של עולם חסדי השם כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו האט דער אייבערשטער בורא געווען א רפואה קודם למכה אז במשך טאקע אין די לעצטע דריי יאר זייט די די די די ביטערער אמת האט אנגעהויבן ארויסצורינען האט אנגעהויבן ארויסצואוואקסן, מ'קען זאגן ברוך השם, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, האט זיך קיינער, ס'האט זיך די בחינה פון שישה בכרס אחד, ס'האט זיך נישט געגלייבט אין אזא קורצע צייט זאל אויסוואקסן אין אלע שטעט, לבנים און לבנות, פאר גרויסע און פאר קליינע, ישיבות און כוללים על טהרת הקודש, און א גרויסע חלק פון זיי האבן שוין אפגעקויפט בנינים, מיר איינער געזאגט א איד א גרויסער עסקן וואס טוט אין טהרת הקודש אז מען זאל צוזאמרעכענען די טיש פון די בנינים מיט די קעמפס מיט די מוסדות וואס וואס טהרת הקודש האט האט האט אפגעקויפט, ס'שטייט שוין איבער א הונדערט מיליאן דאלער אין חשבון ברוך השם וואס וואס וואס איז געשאפן געווארן פון ערליך הייליג און ריין געלט, און דאס וועט זיין דער אמת'ער להחיות עם רב אין כלל ישראל, עס וועט זיין ובני ישראל יוצאים ביד רמה, כלל ישראל גייט ארויס מיט א קומה זקופה און מיט א גאון יעקב מיט א שטארקייט פון א לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי מען וועט זיך וועט זיך מיטן אייבערשטנ'ס הילף נישט בייגן פאר דעם פאר דעם פאר דעם כח השקר און דעם טיפשות און דעם כסילות און דעם רשעות וואס וואס וואס פרובירט צו פארכאפן כל חלקה טובה. דאס איז דאס איז די פשטות'דיגע הכרזה וואס און די סך הכל וואס דארף ארויסקומען נאך אזא טאג. צוגאב צו דעם איז זייער וויכטיג ארויסצוברענגען אז מען שטייט יעצט אין דעם מצב אז דער געזעץ איז דורכגעפירט געווארן, דארף מען וויסן אז די גאנצע סוגיא פון פון פון שיקן קינדער אין בתי חינוך וואס נעמען געלט, גערעדט מיט אסאך ערליכע אידן תלמידי חכמים און אמת איז מען דארף עס טאקע ארויפברענגען על שולחן מלכים דאס באהאנדלען טאקע דעם ריכטיגן השקפת התורה, דא שאפט זיך יעצט גאר גאר גאר א ערנסטע פשטות הלכה'דיגע שאלה, כידוע דער הייליגער רמב ם אין ספר היד פסק'נט על פי הלכה אז עיר שאנשיה רעים אז איינער וואוינט אין א שטאט וואס די מענטשן פון די שטאט זענען נישט אויסגעהאלטן די הנהגה פון די שטאט איז נישט אויסגעהאלטן זאגט דער רמב ם דארף אנטלויפן, דער רמב ם זאגט ער זאל אריין לויפן אין מדבר אריין וישב בדד וידום און אפילו ער בלייבט איינער אליינס ער זאל אוועק גיין ווייל ווייל ווייל טבע האדם זאגט דער רמב ם להיות נמשך אחר רעיו וחבריו פשוט בנאטור אז א מענטש אין א פלאץ פון שאנשיה רעים ווערט מען נאכגעשלעפט

און כידוע די מעשה וואס ווען די רבי זכרונו לברכה האט זיך האט זיך באגעגנט מיטן הייליגן חזון איש אים געגאנגען באזוכן, און די רבי האט איבערגעזאגט פארן חזון איש דעם רמב ם, האט האט אז מען דארף אנשטאט מען זאל גיין אין מדבר אריין האט דער הייליגער חזון איש געוויזן אויף די אינדרויסן אויפן פענסטער דארט אויף די ישיבה אין בני ברק מיט די בתי מדרשים האט ער געזאגט אט אט דאס זענען די מדבריות דאס טייטש אז דאס אז מען גייט בימים ההם אז ס'געווען די ציונות און און און די רוח הזמן אז מען גייט אין בית מדרש אריין דאס דאס איז דער מדבר פון דארט ווערט מען געראטעוועט. דאס איז הא תינח ווען דער בית מדרש איז מחוץ למחנה פון דעם פון דעם פון דעם באר שחת, אבער אין יעצטיגן מציאות אז די מוסדות זענען אונטער א הנהגה פון אן אדמיניסטראציע פון אדמיניסטרעיטערס און פון מנהיגים, צו ס'איז רעבעס צו אדמורים נישט קיין חילוק ווער זיי זענען נישט קיין חילוק וואס זיי זענען, קענען זיין רעבישע אייניקלעך נישט נישט מעלה ומוריד אבער וואס טאנצן מיט דעם שדים טאנץ און מ'איז אנגעהוקט צו די גאווערמענט און די גאווערמענט זאגט קלאר, און נישט נאר דאס, ס'איז נישט אנגעהוקט, זענען ממש שותפים, איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל פראצענט שותפים זיי זענען, צו פֿערציק פראצענט, צו פֿינף און דרײַסיק, צו פֿופֿציק פראצענט שותפים, און קאווערן דעם בודזשעט פון דעם גאנצן אפערעישאן, און און מ'רעדט דא נישט פון סתם א בודזשעט, מ'רעדט א בודזשעט פון מיליאנען דאלארן, ווען ווען לאמיר זאגן א קאמפאני ווי בי ענד עיטש, וואס איז א מולטי מיליאן דאלאר קאמפאני, זאל האבן א שותף וואס איז משקיע דארט דרײַסיק צו פֿערציק פראצענט, איז זיכער אז ער האט גאר א גרויסע בעלות אין די קאמפאני,

באיזה אופן פון ש איך מיין השוחד יעוור עיני חכמים שטייט נישט קיין שטייט נישט קיין גדר פון פראצענטן אבער דא איז זיכער בלתי שום ספק אז די גאווערמענט האט א מורא'דיגע מורא'דיגע בעלות און א שלטנות באקומען אויף אויף די מוסדות און זיי זאגן קלאר זיי זאגן קלאר אז זיי גייען נוצן דעם שטעקן פונעם געלט אז מען זאל זיך ברעכן פאר זיי אז זיי זאלן קענען דורכפירן זייערע פלענער איך וויל נישט אריינגיין אין דעם גאנצן שקר וואס די אנשי דמים ומרמה האלטן אין איין מטשטש זיין און מבלבל זיין אן אנדערן חלק וואס מיט אים רעדן וואס זיי האבן ארויסגעברענגט נעכטן ביי דעם ביי דעם טעלעקאנפערענץ וואס זיי ווילן ווילן זאגן אז דאס איז אז דאס איז אויף יעדן איינעם מיט קראנס און מיט אלע זאכן אפילו לשיטת השקר שבהם אפילו לויט דעם דעם פאלשן

זה דרכם כסל למו רק רע כל היום דאס ווילן זיי אונז צילעווען באמת משחית זיין און מאבד זיין כל חלקה טובה וואס וואס וואס איז דא ס'איז דא אין אין דא דא אין ניו יארק זיי ווילן דאס אויסרייסן און אז די חברה האבן האבן א השתלטות און זיי האבן א בעלות ס'איז א נייע מין מציאות, דאס איז א נייע מין שאלה וואס איז געבוירן געווארן אין היינטיגן טאג. ביז צום היינטיגן טאג איז געווען א שאלה פון כח הפועל בנפעל, פון האבן שייכות מיט גוים, און און און און און נושא חן און וועלן נושא חן זיין פאר זיי, וואס מען זעט אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה, מען זעט נאך פארן געזעץ וויפיל מען האט זיך געבוקט פאר זיי, וויפיל מען איז קעגן געקומען, און ווי און ווי ווייט ס'איז אנגעקומען מיט די אלע קלקולים, מיט מיט די מיט די ביכער, די פערלס ביכער, מיט די קאמאן קאר ביכער, מיט די אינסייד ביכער, כ'רעד שוין נישט פון די מותר הלימודים מיט די אלע קוריקולומס מיט אלע אנדערע פראגראמען פון יו פי קעי מיט מיט די אלע העד סטארט פראגראמען מיט אלע הפרדת הדת ווי מען זעט ווי מען האט זיך כורע ומשתחווה געווען פאר ס'איז געווען א געזעץ מיט מיט מיט מיט פארשידענע התחייבות אבער אז היינט איז עס בכח החוק און בכח השלטון מיט א כח פון א פיקוח מיט א כח פון א אינספעקשאן און מיט א כח פון א סטראשונג און און און און און מען וועט עס מפרסם זיין און מען וועט מבזה זיין גייען מבזה זיין עס איז אזוי סיסטעמאטיש, אזוי ווי אזוי ווי ער האט דא פארגעליינט וועגן וועגן דעם ניו יארק טיימס מיט די אלע זאכן, ס'ארבעט, ס'איז מיט א מלכות, מיט א כח פון א מלכות. קומט אויס אז איך רעד נישט, איך רעד נישט יעצט פון די רעבעס, איך רעד נישט יעצט פון די מוסדות, איך רעד נישט יעצט פון די שתדלנים, מען רעדט יעצט אויף די יחידים, אויף די טאטעס, מען הייבט אן א נייע שול יאר, זאל וויסן אז יעדער טאטע, איך רעד צו מיר אליינס אויך, מען רעדט צו זיך, צו זיך, לנו לבנינו לדורותינו, מען ווייסט מען נישט ווילאנג גיימער נאך בלייבן דא אין גלות ניו יארק און גלות אמעריקע, דער מחבר פלעגט זאגן און מ'זאגט אחכה לו בכל יום שיבוא דאס איז די אמונה פון י"ג עיקרים, אבער ווען מ'טראכט פון יהדות און פון אידישקייט דארף מען טראכטן מיט א קוק אז מ'גייט נאך דא בלייבן חס ושלום נאך הונדערט יאר, און מיט דעם בליק האבן די צדיקים מייסד געווען דעם ישוב, האבן געבויט בנינים און געבויט קעמפס און געבויט שילן, אלעס ווייל זעמיר יעצט דא און זעמיר יעצט אין גלות, איז דארף מען דאך טראכטן ביום מחר דאס אז דאס אז די אז דער אז דער געזעץ וועט פארשווינדן ווערן און די דעמאקראטן וועלן פארשווינדן ווערן, דאס איז דאס איז לאז זיך דאך מתפלל זיין ב ב ב טאקע די הערטס, און הייליגע מיר טעג. מיר האבן שוין געהערט אז אפילו אין אזעלכע מצבים, ווען מען זאגט אין ארץ ישראל, האט מען אויך געהאט גערעדט אז ביז פערציג פראצענט זיך מישן וכדומה, אז איינמאל זיי וועלן זיך אנהייבן מישן וועט מען ארויסגיין. און למעשה איז היינט זינגט מען דעם אנדערע ניגון פונעם פרץ מיט די די באקאנטע מעשה אז אז די פרץ האט דארטן געזאגט מיט די פרץ מיטן הונט. ער האט געגעבן דעם הונט אז דער איד זאל אויסלערענען פארן הונט אידיש, נישט אידיש, לשון קודש, און ער האט זיך אונטערגענומען פאר דעם, ער האט אים געזאגט אבער ס'קאסט א גרויסע אפותיקי, איך ווייס אפאר מיליאן רובל, ער האט אים געגעבן די געלד און שוין, פרעגט אים זיין חבר צומארגנס וואס האסט נישט קיין מורא אז דער פרץ וועט דיך שפעטער הרג'נען, דו קענסט נישט אויסלערנען דעם הונט לשון קודש, זאגט ער. הער זיך איין, ביז דעמאלס האט זיך גענומען אן ארכה פון א פינף זעקס יאר, ביז דעמאלס וועט אדער די פריץ שטארבן אדער די הונט שטארבן, איז די שפראך הערט מען דאך, סאו די. און און אז מ'וויל טאקע וויסן, מ'וויל עס צושטעלן צו מעשים ארץ ישראל האט זיך די באוויזן פון ר' משה קליערס האט געזאגט, די רבי פלעגט עס נאכזאגן, זענען געקומען צו אים די ציונים דארט אין טבריה אז זיי געבן אים א פאסטן צו רבנות, און זיי האבן געזאגט זיי בעטן פון אים גארנישט, זיי האבן געוואוסט אז ער איז איז קעגן אז ער ברענט קעגן ציון, אז ער קען טון און האלטן און האלטן, אונז גייען מיר גארנישט זאגן וואס איר זאלט האלטן. האָט ער געזאָגט, װען איך װעל פֿון ענק נעמען געלט, װעט עץ מיר נישט דאַרפֿן זאָגן, װעל איך ענק נאָכלױפֿן, און דאָ זעט מען דאָך דאָ װאָס סע איז, און ממילא יעצט, אַז ס'איז געװאָרן אַ מציאות, אַז ס'איז געװאָרן אַ חוק, און דער חוק איז דאָ, און ס'איז מכּוח השתּלטות פֿון אַ חוק, איז געװאָרן דאָ גאָר, גאָר, גאָר אַן ערנסטע שאלה אױף די אַלע בתי-חינוך, װאָס זײ זענען אונטער די אונטער דעם אונטער דעם רעזשים און זענען זענען רעדזשיסטערט און און זענען און זיי באקומען די אלע געלטער, איז ליגט דא א מורא'דיגע מורא'דיגע שאלה פשוט על פי הלכה לשיטת הרמב"ם, צו מען דארף פשוט דארף אנטלויפן, מען דארף נישט אנטלויפן, אנטלויפן מיינט אז מען זאל גיין טאמער טאמער האט מען נישט קיין בתי חינוך על טהרת הקודש דארף מען אוועק גיין אין אנדערע שטעט, אדער מייסד זיין על טהרת הקודש אדער האלטן קינדער אינדערהיים באיזה אופן שיהיה וואס וואס מען פארשטייט אז מען דארף צו טון, על כל פנים דאס איז דער אחריות

אראפצואווארפן דעם דעם שלטונות פון די ערב רב, מ'דארף מודיע זיין פאר די רעגירונג, פאר די צייטונגען, הבדל בין ישראל והעמים, אז זיי די די אלע די אלע פארשטייער, צו ס'איז אגודת ישראל, צו תורה ומסורה, צו פערלס, ס'איז נישט קיין חילוק ווער זיי זענען, בכל שום וחניכא דאית להו, זיי האבן נישט האבן נישט דעם סמכות

ס'קומט צו תריג מצות בין איך נישט קיין גר בין איך תושב גר ותושב אנכי עמכם עם לבן גרתי ותריג מצות שמרתי מ'זאגט פאר עשו'ן דו וועסט מיין אידישקייט נישט ברעכן דאס מיט א מורא'דיגע שטארקייט ס'קומט צו ס'קומט צו אנדערע זאכן ס'קומט צו טעקסעס און זאונינג מיט די אלע עניינים דארט דארט איז גרתי דארט דארט גיי איך בהכנעה מיט א פונקט פארקערט וויאזוי וויאזוי די נייע תורה חדשה מאיתתיתיתיתtiit הנהגות, פאוערס, עסטעבלישמענטס, זיי האבן א פונקט די פארקערטע תורה חדשה, הפך פון תורת יעקב אבינו. ס'קומט צו, ס'קומט צו תריג מצוות, דעם, דעמאלטס האט מען דעם גאנצן הכנעה, מיטן גאנצן פארהאנדלונגען, דעמאלטס קושט מען זיך און דעמאלטס הא, און דעמאלטס האנדלט מען, ווען ס'קומט צו, צו, צו דארט ווי מ'דארף זיין א גר, ס'קומט צו אלע אנדערע, ס'קומט צו די, צו די פאנדינג, צו די ריסארסעס, צו די זאונינג, צו אלע מיני, צו אפראוועלס, צו אלע זאכן, דארט ווייזט מען פאר, פאר פאר די גוים א פויסט, און ממילא צוריקקומענדיג צו די אנדערע זאך וואס איר האט דא געמאלדן אז עס איז אריינגעקומען א נייעס וואס וואס איז היינט געווען, ס'איז געווען היינט נאכמיט פארנאכט איז געווען א מורא'דיגע היסטארישע אסיפה אין די שטאט מאנסי און לויט ווי מען הערט פליט גייט עס שוין ארום אין אלע נייעס קוועלער סיי טאקע דא און סיי עס איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל וואס איז אראפגעקומען פארשטייער, מ'קען זאגן אפשר זעקס זיבן אריילען, ס'איז געקומען פון די פון די רעפאבליקאנער פארטיי, די די ספיקער פון פון די מינאר, זענען דאך היינט אין די מינאריטי, דער אנפירער פון די מינאריטי לידער, און נאך פיר פארשידענע סענאטארן, און א און דער און א קאנגרעסמאן פון די פון די רעפאבליקאנער, דער וואס לויפט יעצט און האט א גרויסע טשענס, א גרויסע געלעגנהייט צו געווינען, דער לי זעלדין פון די רעפאבליקאנער פארטיי, צופעליג איז ער מזרע ישראל, א א קאנסערוועטיוו און נאך אנדערע וואס זענען געקומען און געזיצן מיט רבנים גאונים צדיקים ראשי ישיבות פון הרב הגאון הצדיק ר' חיים פלאהר און ס'איז געווען דארט פון קהילת באבוב און פון קהילת סאטמאר קרית יואל און דער ווינער דיין פון וויזשניצער קהילה און נאך אנדערע און פארשעי'ער רבי און נאך פארשידענע אנדערע רבנים. הרב הצדיק רבי ישעי' יעקב שטאובער איז געקומען פארשטעלן די בני יואל מיטן דיין פון בני יואל רבי ירמי' בראווער און הגאון הצדיק רבי מנשה פיליפ און הגאון הצדיק ראש בית דין ארחות משפט און דער סאלקער רב און טאקע און דער ווינער דיין פון קרית יואל און הרב הגאון רבי רפאל שור טאקע ביי אים אין בית מדרש דארט געווען אונטן אין תפארת גדליה און דער פ מפיק מרגליות ראש ישיבה דער הרב הרב אפרים וואקסמאן, און דער שאפראנער רב זאל זיין געזונט, און נאך פיל תלמידי חכמים און חשובע עסקנים, געווען א מחזה, ווי איך פארשטיי געווען דארט א ממש א מחזה הוד, און הגאון הצדיק רבי ישעי' ווייס, נאך אסאך הערליכע אידן, כ'געדענק נישט די גאנצע רשימה אויסענווייניג, וועט סתם זיך ארומדרייען בילדער וואס ס'איז, כ'מיין ס'איז ענין ענין שקול אית ליה און ס'איז מפורסם לרבים, אבער דער חוט השדרה פון דעם גאנצן אסיפה און טאקע פון די ראשי המדברים איז געווען הרב הגאון רבי יעקב שפירא מיט זיין מורא'דיגן לשון לימודים וואס ס'איז געווען פון ביידע חלקים, סיי ס'איז געווען דער חלק וואו די בעצם די רבנים הגאונים הצדיקים האבן זיך געטראפן מיט די אנשי הממשלה, וואס איז בעצם די זאך אליינס לכשעצמו א מורא'דיגער מורא'דיגער דורכבראך, ווי מ'האט שוין גערעדט כמה וכמה פעמים אז די איינס די גרעסטע מקור משחת וואס האט פאסירט דא אין די לעצטע פאר צענדליגער יארן איז אז פאליטיקאנטן האבן איבערגענומען אלעס און אין זייער גאנצע גרויסקייט און שטארקייט איז אז זיי אז זיי קענען זיך טרעפן מיט גוים און זיי קומען אן קיין אלבאני און זיי קומען אן קיין וואשינגטאן בשעת די היסטאריע האט געוויזן אז בפרט ווען ס'איז עניני היהדות האבן דאס די גדולי ישראל אליינס געטוהן בכבודם ובעצמם. און ווי די גאנצע היסטאריע פון די תלמידי חתם סופר געגאנגען צום קייזער און די חפץ חיים, די גאנצע היסטאריע איז זייער זייער רייך פון רייך פון דעם ענין, דאס איז געווען ווען וועלט איז געווען וועלט, ווען א עסקן איז געווען א עסקן, ווען א פרנס איז געווען א פרנס, ווען א שליח ציבור איז געווען א שליח ציבור, נאך נישט געווען די גאנצע פארפוילטע קאראפציע פון היינט, אלץ איז שקר און מרמה און פארפוילט, אויבן אנהייב פון אויבן פון קאפ ביז פיס האט מען אויך נישט געטרויעט עכטע פרנסי ציבור און עכטע ראשי קהלה נאר גדולי ישראל האבן אליין געטון כל שכן וקל וחומר היינטיגע צייטן. ס'איז אפגערעדט אז די עסקנים און שתדלנים זענען זענען אינגאנצן נישטא אפילו מיט וועם צו גיין צום טיש נאר אפילו פון די מ'רעדט דאך אפילו פון פון די אנשי הנהגה אליין פון די פון די איז דאך אויך דארף מען דאך גרויס רחמים מרובים צו טרעפן אן אן ערליכן מנהיג וואס וואס וואס וואס וואס די קאפ שטייט אים גראד און און קען אוועקשטעלן א זאך אן קיין נגיעות. און ממילא דאס איז א מורא'דיגער מורא'דיגער חסד השם און א אור בתוך החושך אז ס'קען אין אזא מין תקופה פון עקבתא דמשיחא פון חושך כפול ומכופל האבן זיך צוזאמגענומען א גאנצע רינגעלע ממש א סגל חבורה א גאנצן טיש פון צוויי צו דריי מניינים רבנים ראשי ישיבות דיינים מרביצי תורה פון פון פארשידענע סטעיטס פון ניו יארק און געקומען צו פארן און אוועקגעגעבן מזמנם היקר און זיך אראפגעזעצט אין חודש אלול מיט מיט גוים טמאים פון די רעגירונג נאר פאר איין זאך אז זיי זאלן הערן ערשט האנטיג פון די רבנים הגאונים והצדיקים דעם אמת'ן דעת תורה און זיי האבן אלע אראפגעשטעלט בלשון דלא משתמע לתרי אנפי זייער זייער קלאר ארויסגעקומען דארט דאס אז אז אז אז אז אונז זעמער דא געקומען קיין אמעריקע פאר איין טעם, נישט אונז זאל מיר ווערן א חלק פון אמעריקע, נאר אויסצונוצן די פרידאם אוו רעלידזשען און די פרייהייט אז אונז זאל מיר קענען אנגיין אונזער אלטן וועג, און דאס האמיר געטון די אלע יארן, שוין זיבעציג צו הונדערט יאר וואס מען טוט דאס מיט אזא מין שטארקייט און מען האט ברוך השם מצליח געווען, גאט געווען והצליחו ועשו פרי, אויפצושטעלן אזא פאר הייסט פון אזא מין דור, מען קען זיך פון דעם נישט רירן, ער האט ארויסגעברענגט דאכט זיך ר' יעקב שפירא האט ארויסגעברענגט א נקודה, דא שלאגט מען זיך נישט אויף עפעס. א א די נקודה יענע נקודה וואס מ'קומט אמאל צו גאווערנמענט פאר א פאר א פאר א געוויסע שתדלנות אויף א געוויסן ענין, דא שלאגט מען זיך פאר לעבן, דא שלאגט מען זיך פאר אונזער גאנצער עקזיסטענץ, און אויף לעבן איז נישט שייך איז נישט שייך מוותר צו זיין. אויך האט מען ארויסגעברענגט דארט זייער שטארק, טאקע מ'האט גערעדט דאכט זיך דאכט זיך אז דער ראש בית דין צדק פון ארחות משפט האט ארויסגעברענגט די נקודה פון פון פון פון די ענין פון די חוקי תועבה, ס'איז נישט ס'איז נישט נאר די ענין פון חינוך, נאר די גאנצע זאך אז אונז וויל מיר אין גאווערמענט אזאלעכע פארשט ס'גייט דאך זיין די וואלן, האט זיך זייער קלאר ארויסגע ארויסגעזאגט אז אונז וויל מיר אין גאווערמענט אזאלכע פארשטייערס נישט נאר וואס זאלן נישט צוברעכן אונזער רעליגיע, נאר זאלן שטיין אויף אלע ערכים, אויף אלע אויף אלע ווירדן וואס וואס וואס א איד וואס א איד האלט אז ס'איז ריכטיג, און נאר אזאלעכע פארשטייערס קען מען אונז אינדארסירן און שטיצן, זיי האבן עס געהערט מיט גאר א שטארקע זאך, און דער פארשער רבי דארט דארט האט ארויסגעברענגט א נקודה ארויסגעברענגט א נקודה ער האט דערמאנט איינער פון די פארשטייער דארט וואס יארן צוריק א רעפאבליקאנער וואס וואס ער האט זיך קעגן געשטעלט קעגן די חוקי תועבה און מ'האט מ'האט אים און מ'האט אים ממש געוואלט אויפעסן לעבעדיגערהייט און זיי האבן אים זיי האבן אים גערוידעפט און מבזה געווען האט ער און ער איז דארט געווען איינער פון די פון די סענאטארן דארט האט ער אים געזאגט אז מ'געדענקט נאך דאס אז דו האסט זיך געשלאגן קעגן די חוקי תועבה און דאס איז און דאס איז זיי מחשיב זיין, אויך איז זייער שטארק ארויסגעברענגט געווארן אז דאס געלט פון די גאווערמענט וועט אונז נישט אפקויפן, אונז גיימיר זיך נישט פארקויפן פאר פאר די רעגירונגס געלטער און מ'גייט זיך האלטן זייער זייער שטארק וכהנה וכהנה נאך נאך אזאלעכע סארט עניינים איז ארויסגעברענגט געווארן און מ'האט און מ'האט מ'האט זיך דארט ווי איך פארשטיי דארט אנגעווינטשן און מחזק געווען און מעודד געווען אז זיי זאלן אויסנוצן זייער פאזיציע אין די רעגירונג אז זיי זענען אז לב מלכים ושרים ביד השם אז דער אייבערשטער האט זיי אריינגעלייגט אין די אמטן זאלן דאס אויסנוצן און זיי וועלן אוועקגיין אראפגיין אין די היסטאריע אלס די וואס האבן געראטעוועט און און געשטאנען פעסט אפצוהיטן אז אז אז די אידישע גלויבונג און דעם אידישן אורח החיים זאל נישט געשעדיגט ווערן. עולם האט אנגעברוכן מורא'ס ממש מען זעט א בחינה ווי ווען די גוים זעען ר' שטערן האט געלייגט אויפן פסוק כי חכמתכם ובינתכם לעיני העמים והייתם לי סגולה מכל העמים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ווען דער גוי זעט אן אמת'ן איד ער זעט נישט קיין קיין קיין פאוני פראוד ווען ער זעט א אמת אמת ערליכע איד מען זאגן ארויס די אמונה מען זעט ממש ווי אלע פון זיי זענען ווי געפאלן צו די פיס צו די צו די רבנים הגאונים הצדיקים און יעדער אויף זיין שפראך

איז דא אידן מיט איין אמונה און זיי גייען אן מיט זייער לעבן שטארק און זיי ווילן זיי אונטערברענגען, זיי האבן זייער שטארק ארויסגעברענגט אז דער אז דער טיימס ארטיקל וואס מ'האט ווייסט מען ארבעט שוין אויף דעם צוויי יאר, און ס'איז סעפטעמבער עלעווען וואס איז די הויפט נייעס סעפטעמבער עלעווען און דעם פארשטארבענעם מלכה דארט פון ענגלאנד האט מען אלע נייעס אפגעווישט און דאס געמאכט די הויפט נייעס אז דאס איז נישט סתם א צייטונג ס'איז נישט סתם א נייעס

אז אז אז זאגן זאגן אז ס'איז די גרעסטע סכנה היינט אריינצווועלן דעמאקראטישע דעפוטאטן, איינער האט געזאגט דארט פון די פון די גוים זאגט ער אז איך האב געזאגט פארן גלח זאגט ער, זאגט פארן גלח דו דו דו טוסט אריינוועלן א דעמאקראט מיט א ליבערל דו גייסט זיך אונטערברענגען דיין אייגענע קירכע, זיי האבן אזוי מרמז געווען אויף א שיינעם אופן אז מען ברענגט אריין, מען ברענגט אריין ליבערלס מיט א חשבון אז פון זיי העט מען געהאלפן ווערן, ווען זיי ברענגען ברענגען אונטער די גאנצע זאך. שטארק שטארק ארויסגעברענגט געווארן עס איז נישט די אמאלידיגע דעמאקראטן פון די זעכציגער יארן פון די נאך פריער ווען זיי זוכן פרייהייט פאר יעדן איינעם. היינט האבן זיי איין כוונה, זיי האבן איין כוונה זאגט ער, די כוונה רחמנא לצלן אין אלוקים, ס'איז נישטא קיין גאט נאר זיי זענען גאט, זיי זענען בעל הבית און זיי זענען די ממשלה און מ'זאל זיך צו זיי אונטערווארפן, און זיי זאלן זיך משתלט זיין און שולט זיין, און זיי האבן זיי האבן פארשפראכן זייער שטארק, דאכט זיך דער זעלדין האט געזאגט אז טאמער מ'וועט אים אריינוועלן אז ער זאל ווערן גאווערנער איז דעם ערשטן טאג וואס ער קומט אריין אין אפיס ווילן זיי צוברעכן דעם גאנצן סובסטענשל עקוויוועלענסי געזעץ, פארשטייט זיך אז סוף כל סוף גוים זענען גוים אשר פיהם דיבר שוא זענען דאך גוים אבער און דאס דארפן מכריע זיין ערליכע אידן רבנים יראי השם וחושבי שמו בנוגע ווען ס'האנדלט זיך אין אין נאמינירן און אינדארסירן נישט דאס איז די נקודה אבער ס'איז על כל פנים דאס איז אבער זייער שטארק קלאר ארויסגעברענגט געווארן אז די הפקרות און די לייכטזיניגקייט ווי די גאנצע ענין פון די וואלן און די וואוטס ליגט דא אין די הענט פון אפאר צייטונג שרייבער פון אפאר פאליטיקאנטן און מען מאכט חוזק מען מאכט אסיפת רבנים מען שלעפט אריין אפאר רבנים באונס ומרמה און מען מאכט א חוב קדוש בשעת ווען ווען ווען ווען די סיסטעם אין ניו יארק די דעמאקראטן די ליבערלס די פראגרעסיווס זענען דאך ממש שדים בצורת אדם ס'לייגט זיך נישט אויפן קאפ אפילו, וויאזוי קען א איד, און א גרויסע חלק פון די זמן פון די וואלן איז אדער פאר די הייליגע טעג, און היי יאר וועט עס זיין נאך די הייליגע טעג, ווי קען א איד ארויסגיין, מ'קען גיין אריינוועלן א קאמוניסט, מ'קען גיין אריינוועלן א נאצי, מ'קען גיין אריין, ווי קען מען נאכאמאל צורירן אזעלכע זאכן? מען רעדט א גאנצע צייט ווען מען דערמאנט די עניינים רעדט מען פון רבי אביגדור מילער פון סקולענער רעבן, ס'איז שוין נישט די מינע גוים פון וואס רבי אביגדור מילער האט גערעדט, דעמאלטס איז נאך געווען נאך געווען אביסל נארמאלקייט, ס'האט זיך אנגעהויבן געדאנקען אז מען דארף אז מען דארף מען דארף אנערקענען מנוולים אויכעט אזעלכע זאכן, זיי אליינס די רעפאב די גוים זאגן אז זיי אליינס דערקענען נישט אלבעני, זאגן זיי אז אז זיי אליין זאגט ער וואס איז אמאל געווען א דעמאקראט אמאל די רעפאבליקאנער דעמאקראטן צוויי צוויי פארטייען מען האט זיך געשמייכלט זאגט ער היינט זענען זענען זיי נרדפים מען לאכט פון זיי מען רודפט זיי ממש זאגט ער ווען מען גייט ארויס עסן לאנטש איז איז דארף מען קוקן אונטערן רוקן זאגט ער ס'איז געווארן ממש א מלחמה ס'איז היינט א אפענע רוח מלחמה אין אלבאני און ס'איז נישט נאר אלבאני ס'איז אין ניו יארק ס'גייט אריבער אין גאנץ אמעריקע נאר וואס דען דער דער דער דער די ערות הארץ ווי שטייט ווי שטייט אז דארט ווי אידן קומען דארט דארט דארט איז דאך דער גרוע שבכולם אונז זעמער דא אין די סטעיט אף ניו יארק איז באמת איז אז מ'האט שוין געשמועסט אין איינע פון די פריעריגע שמועסן אמאל וועגן דעם גאנצן ענין פון די וואלן אז די גאנצע הכרעה טאקע די די די דער וואל פארמעסט יעצט וואס קומט אויף גאווערנער אין ניו יארק זאגט מען ס'איז ממש א פופציג פופציג געוואלדיגע טשענס אז דער דער זעלדין זאל עס מאכן איז דאך גאר גאר גאר גאר א גרויסע סברא אז טאמער עס וועט זיך צאמשטעלן די גאנצע יהדות החרדית און שלאגן כפרות מיט די גאנצע דעמאקראטישע פארטיי האט מען א גרויסע טשענס צוריק אריינצוברענגען אביסל אפצוראטעווען דעם דעם אלבעני פון דעם מורא'דיגן מקור משחת פון דעם שאול תחתיה וואס וואס וואס איז דארט שולט נאכאמאל כ'בין נישט דא צו זאגן אזוי צו אזוי דארף מען זיצן רבנים הגאונים והצדיקים און מכריע זיין מיטן ריכטיגן דעת תורה, סא מעשה שסייעס, מ'רעדט נאר ארויס די נקודות, די עניינים, עד היכן הדברים מגיעים, פון פון וואס די נושא האנדלט זיך דא, און דאס איז דאס איז די צווייטע צווייטע נקודה וואס איר האט געברענגט וואס איז געווען א שטארקע נייעס. להשלמת הענין מוז באטאנט ווערן אז די די מענטשן די אידן זענען געווען דארט און די רבנים און די רבנים הגאונים הצדיקים זענען זייער זייער געטרייסלט געווארן, די גוים, כל מיני גוים, די בני נכר האבן אראפגעלייגט מיט א וויי געשריי די די די די מהפיכה וואס איז געשען אין אלבעני אין די לעצטע פאר יאר, כ'מיין פון א גוי'אישן קוק ווינקל וואס זיי זאגן ס'איז ס'איז נישט די זעלבע אלבעני ווי אמאל, ס'איז נישט ס'איז נישט ס'איז נישט מער קיין דעמאקראטן מיט רעפאבליקאנער מיט יומען רייטס מיט גלייכבארעכטיגונג, ס'איז איבערגעפירט געווארן זאגן זיי אויף א סא סא סאציאליזם און א מארקסיזם מיט אפיקורסות און א מלחמה אפן אויף גאט און אויף רעלידזשען, דאס איז ממש א השתלטות א דעמאגאגישע סיסטעם וואס זיי ווילן אלעס אייננעמען אונטער זייערע נעגל, זיי האבן אפילו ארויסגעגעבן עפעס אזא אינטערעסאנטן אויסדרוק אז אז אז זיי זיי זעצן זיך אריין אין פלאץ פון גאט, זיי זענען גאט, זיי זיי זענען ווי א אפגאט, עפעס א נייע עבודה זרה איז געווארן די גאנצע די גאנצע די גאנצע. פראגרעסיוו ליבעראל פארטיי, מ'רעדט זיך פון דעם אסאך, באמת די גוי ברענגט עס ארויס, שטייט דאך וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה, מ'גייט מיט זיך אריין אין די הייליגע טעג מ'איז מתפלל די אלע תפילות, ובכן תן פחדך על כל מעשיך וייראוך כל המעשים, און כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, די גאנצע סדר פון די הייליגע טעג איז דאך זאל נתגלה ווערן מלכות שמים בעולם ווי ס'זעט אויס אז לעתיד לבוא איז רוב רובם פון די גוים און דאך ועלו מושיעים בהר ציון להשם המלוכה ומושל בגוים אז די גוים גייען אונטערפאלן אונטערן מלכות שמים אבער דאך איז דא א נקודה פון עמלק די נקודה פון די זאך אליינס די נקודה נקודה פון גוג און מגוג וואס דאס איז בית עשיו בית עשיו לקש וואס דאס איז וואס עס קומען די בית יין בית יוסף להבה און דאס מוז פארברענט ווערן דא זעט אויס דא ווי ווי טאקע אין אלבעני פירט זיך א מלחמה פון פון עשיו מיט עמלק, מען קען זאגן די רעפאבליקאנער, די סתם גוים זענען עשיו, זענען בני עשיו, אב איך מעשה נס עמלק ואת עשיו, אינדיענס זענען עשיו, פון פון פון עפעס א געדאנק פון שבע מצוות בני נח תרעם איז דער זון, און נאכדעם די עמלקים, גוג און מגוג'ניקעס, וואס זענען ממש, דאס איז דאס איז די סטרא דמסאבא די שער הנו"ן פון די קליפה, פון זענען דאס אונז אידן, טארן נישט האבן קיין שייכות נישט נישט מיט עמלק און נישט מיט עשו, אבער אבער אוודאי נישט ווערן ווערן פון חיילותיו של גוג ומגוג, ווער ווער ווער ווער האט פון דעם געטראכט אז דאס האט געשען צו זיין אזא ספקות יסודות געווירצט אז אמת כי לכל העם בשגגה, שוין כאפט מען נישט עד היכן הדברים מגיעים, אבער יעצט אז מען זעהט עס און ס'קומט ארויס אויף אזא מין אויבערפלאך דארף זיין אזא עקל א גרויל א דארף זיין ממש מוקצה מחמת מיאוס

נאך אזא טאג וואס די בני היהדות החרדית זענען ארויסגעקומען קיין אלבאני און משמיע געווען דעם דבר השם לפני העמים והשרים און ווי מען הערט צוריק האט עס געהאט א אויסטערלישער אפקלאנג אין די גאנצע וועלט ממש און אפגערעדט אין גאנץ אמעריקע און ווער רעדט נאך אין ניו יארק ווען ס'ווערט נתפרסם ממש איבעראל

אז די סטרא אחרא האט כח באחרית הימים עד קרוב לחרבן העולם ולא עד בכלל און מען זעט ווען די קליפ האט א שליטה ולא עד בכלל און אין לעצטן עוד מעט ואין רשע איז עפעס איין נקודה קטנה וואס מען לאזט נישט מען לאזט נישט די די סטרא אחרא כובש זיין און פון דעם כאפט זיך זאכן צוריק אין דעם גרויסן חושך כפול ומכופל אין דעם אין דעם נצחון פון די סטרא אחרא אז עס האט זיך אלעס צוגעשטעלט און די גאנצע הנהגה די גאנצע עסטעבלישמענט פון גרעיטער ניו יארק פון מען קען זאגן פון רוב רובם פון די רביסטעוועס און די חסידישע קהילות איז דא וואס האבן זיך בפועל צו זענען געשטאנען אין די הנהגה פון פערלס צו די צו די צו הסכמה שבשתיקה צו אפילו די וואס זענען נישט צופרידן זענען נישט ארויס מיט די ריכטיגע מלחמה און עס איז אויפגעשטעלט געווארן אזא ווי מען שמועסט ויצא העגל אזוי ווי מען זעט אויס ווי אלעס איז פארכאפט פארכאפט האט דער אייבישטער רחמנות געהאט און אריין געשיינט אין די הערצער פון אפאר אידעלעך, אפאר ערליכע אידן, האבן נישט קיין געלט, האבן נישט קיין פאוער, האבן נישט קיין מאכט, האבן נישט קיין בנינים, האבן נישט קיין מוסדות, און נישט קיין פארענטשעס, און נישט קיין נישט קיין טייערע כ'ווייס קעדילעק קארס, און נישט קיין און נישט קיין עסקארטס וואס זאלן זיי באגלייטן מלפניהם ומלאחריהם, און נישט קיין צוואנציג דרייסיג שטאקעדיגע פארענטשעס וואס זאל טאנצן פאר זיי, פשוט'ע הארציגע אידן. אידן פון בארג סיני, און א גרויסע חלק פון זיי קען זיין א גרויסע חלק פון דעם ציבור וואס באלאנגען צום ציבור פון טהרת הקודש, וואס בעצם כלפי עצמם, כלפי זייער אייגענעם חינוך, קען מען קען מען זאגן זענען זיי זענען זיי מחוץ פון דעם גאנצן מערבולת, זענען זיי אהינגעגאנגען פשוט למען כבוד שמו יתברך ותורתו, פשוט פארן אמת למען האמת, און צו ראטעווען אנדערע אידן. ראטעווען אנדערע אידן און ראטעווען דעם אמת, און צוצונעמען דעם בעלות און דעם השתלטות פון די שתדלנים, אז וויסן אז ס'איז דא איז עוד ישראל רד עם קל איז געגאנגען מיט א מסירות נפש אויפגעשטאנען אויף א טאג באופן פלאי איז געשען אזא מין פרסום געווענטליך אין די צייטונגען איז דא צוויי מינע נייעס אגענטור ס'איז דא פריוואטע צייטונגען למשל א שרייבער פון טיימס לאמיר זאגן א שרייבער צו א רעפארטער פון סי ען ען שפעלט אין די אלע מינע דאס און נאכדעם איז דא אזאלעכע כלליות'דיגע נייעס קאמפאניס איינע פון די גרעסטע קאמפאניס אין אמעריקע הייסט אסאוסיעטעד פרעס די עי פי אסאסיעטעד פרעס, בהשגחה עליונה איז דארט געווען א ריפארטער פאר א פריוואטן צייטונג דאכט זיך די טיימס יוניאן וואס ער איז אויך א קארעספאנדאנט פאר די אסאסיעטעד פרעס און ער איז געגאנגען און ער האט דאס איבערגעגעבן פאר זיין הויפט קאמפאני אסאסיעטעד פרעס און זיי אויטאמאטיש אזא מין זיי האבן עס ארומגעשיקט. די אסאסיעטעד פרעס איז אזא הויפט נייעס אגענטור וואס פארקויפט און שיקט ארויס נייעס פאר טויזענטער צייטונגען אין די גאנצע וועלט, כל העולם כולו, עס ווערט איבערגעטייטשט אויף אנדערע שפראכן אין אנדערע מדינות, און זיי האבן דאס אויפגעכאפט און געטראגן די מעסעדזש מסוף העולם ועד סופו, מורא'דיג שטארק ארויסגעברענגט, אז בשעת ס'איז דא די סטעיט אוו ניו יארק האט געמאכט דעם נייעם געזעץ, איז דא אידן וואס שרייען ארויס אז זיי זענען גרייט, זענען גרייט גרייט זיך צו זיצן אין תפיסה און נישט טוישן זייער רעליגיע, נישט אז מ'זאגט עס אין בית מדרש, עפעס א דינער פון ייטב לב דא אין ארבל אריין און מ'איז גרייט צו זיצן אין תפיסה, נאר מען פירט די מלחמה טאקע דארט אין פראנט באותו מקום באותו זמן, אזוי אין פנים אריין, מען גיבט אזא ווי מ'זאגט אזא את וכלבא שוין איך האב דיך אין דר'ערד מיט דיך מיט דיין אלע דיינע געזעצן, ס'טייטש גרייט צו גיין אין תפיסה מיינט אז וואס דו זאלסט נאר טון מיט מיר איז דיין געזעץ, גארנישט, נישט קיין, ס'נישט קיין געזעץ בכלל, און ס'קומען ארויס אידן, זיי ווייזן זייערע פענעמער פאר די פרעסע, און מ'האט נישט מורא מיט אזא שטאלץ. ס'איז ממש אזוי ווי די שטיינדלעך אין די אבני הקלע היבלה פון דוד המלך וואס האט אריין געשאסן אין דעם, אינעם, אינעם, אינעם שטערן פונעם גלית הפלישתי וואס ער איז אראפגעפאלן א פגר מוות און דער גאנצער בנין של שקר פונעם פונעם גאנצן פונעם גאנצן ניו יארק סטעיט גאווערמענט מיט זייערע געזעצן מיט די מיט די מיט די גאנצע עסטעבלישמענט אונזערע דא ס'איז זייער א גוטע השוואה, עס איז דאך היינט באמת מחרפים ומגדפים כגלית הפלישתי.
מיט די גאנצע מיט די גאנצע מיט די גאנצע קאמפאניע וואס זיי האבן דא און און מ'מאכט מ'איז זיך מ'איז זיך מלקק און מחבק און מנשק און מ'קישט זיך מיט זיי מ'האנדלט מיט זיי קומען אפאר כולל אינגעלייט אפאר אפאר אידן קבצנו יחד אידן אידן וואס וואס וואס ממש פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, מיט מסירת נפש פירן זיי די שטוב, נישט נישט קיין ריעל עסטעיט מאגנאטן און נישט קיין עמעזאן מיליאנערן און נישט קיין רעבעס וואס זיצן אויף אויף אויף אפערע סטייוול פון פון פון פון פון בתים ונחלאות און פון חסידות'ן, נאר פשוט'ע תהלים אידן, ערליכע אידן בני תורה אזוי ווי דער רבי ברענגט דא צו ר' נחמן די די די די ווען בשעת ס'איז דא דער מבול און אלע שרי המלוכה זענען זיך צולאפן, נישט קיין דיינים פון גרויסע קהילות וואס האבן סידור קידושין'ס מיט מכירת חמץ מיט שלחמנות מיט מיט אלע סארט זאכן פשוטע, עס איז געווען חשוב'ע רבנים דארט אנוועזנד. פשוט'ע אידן געקומען מיטן גאנצן פשטות און מיטן תמימות און האבן מצליח געווען דורך צו לעכערן די מעסעדזש וואס מלאך רע בעל כרחו יענה אמן און אינטערעסאנט איז אז בשעת די גאנצע וועלט האט אויפגעכאפט די נייעס איבעראל האט עס אויפגעכאפט. און אונזערע נייעס אגענטורן און נייעס קוועלער, די די די די די טעלעפאנישע ראדיא ליניעס, און זיי האבן אזאלכע נוס בליץ פאסט וואס די איד און אנדערע שיקן ארויס JDN ווייסט אלע אלע שום וחניכה דאס איז קיינעם איז נישט בייגעפאלן בשעת זיי ברענגען אלע נארישע גויאישע טיפשות'דיגע אלע אלע שטותים און אלע נייעס און דא קאכט זיך ס'כא גזירה עס איז געפערליך מ'וויינט ס'איז געפערליך און גייען אידן, ס'איז געווען די הויפט נייעס דאס האט מען נישט געמאלדן, פארוואס? ווייל דאס איז נישט איינשטימיג מיטן קלאנג פונעם עסטעבלישמענט. געהערט אמאל פון א קלוגן איד האט געזאגט א נייעס צייטונגען מאכט דעה, ס'מאכט דעה סיי מיט וואס ער מעלדט און מיט וואס ער מעלדט נישט, אזוי אזוי איז דאס די ברעין וואשינג, אזוי ארבעט עס. אבער דער אייבערשטער העלפט, אפילו זיי מעלדן נישט, דער אייבערשטער העלפט, ס'קריכט ארויס, ס'קריכט אריין פון אונטערן טיש, דער אמת קריכט ארויס און ס'איז שטארק און ס'איז פעסט און ס'קיים וקוה און ס'פרה ורבה און דער אייבערשטער זאל העלפן ווייטער כה יתן השם וכה יוסיף דאס איז לא בחיל יג בריש לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי השם צבקות דאס קומט נישט מיט קיין פאוער נישט מיט קיין פאליטישע קאנעקשאנס און נישט מיט קיין פאנדינג און מיט קיין געלטער און מיט קיין מארקעטינג קאמפאניס און מיט קיין אדווערטייזמענטס פשוטע די נקודה די נקודה של אמת פון ערליכע אידן.

אבער אבער ס'גראבט און ס'גריבלט און ס'לעכערט דורך אלעס, און און מ'דארף דא טאקע ארויסברענגען אז אידן אין די גאנצע וועלט, אידן בכל רחבי תבל, ספרדישע און ליטווישע כ'האב געהערט אז מ'האט עס פאבליצירט אין זייער אסאך מקומות אז די יהדות החרדית גייט ארויס און אז מ'זאל מתפלל זיין און מ'זעהט תפילות ישראל עושה רושם און ס'ברענגט די ס'קומט דורך דעם קומט די אלע מורא'דיגע רעזולטאטן. יא יא, בשעת בשעת ווען די ווען די שקרנים ולצים זאגן אייגנטליך אין מלה בפה,

קען די יהדות החרדית פייערן א מורא'דיגע נצחון. אסאך קלוגע אידן וואס האבן אויסגעהערט דעם קאנפערענס, יעדער האט זיך געדרייט, מי יודע, עס איז געווען אדווערטייזט אין אלע אלע אויסגאבעס, די בלעטעלעך וואס קומען אן אין די שולן, אז מען גייט הערן, די די דעם דעם די פערלס גייט לאזן הערן זייער מיינונג און זייער ווידערשטאנד. איז זיכער געווען ס'גייען ארויפקומען די חכמי חלם, די די די די די מורא אויס אויסגעשפיצטע קעפ וואס שטייען שוין אויפן טראן פון כלל ישראל, איך ווייס צו אבי שיק, צו די די אנדערע חברה וואס מ'קען די היימישע און זיי זאלן זיך לאזן הערן זייערע זייערע מורא'דיגע חכמות ווי זיי גייען פירן דעם קאמף, דערווייל זענען זיי אלע אנטלאפן ווי די שווארצע פעפער, קיינער פון זיי איז נישט געווען, ס'איז ארויף געקומען א א יושב ראש, נישט נישט עפעס אזא באקאנטער קול אויך נישט, נישט פון זייערע געווענטליכע נייעס ליניעס, דאס איז נישט נישט קיין געווענטליכער קול, קודם וואס האט פארגעלייגט בשם פערלס ווער איז די גזירה, וואס די גזירה איז, איז זייער דראמאטיש פארגעלייגט, דאס אליינס איז אויך געגאנגען מיט א מורא'דיגן בלבול מיט א טשטוש און מיט א שקר און מיט א פאנטאזיע. דאס וואלט איך געבעטן אויב איר קענט מיר איבערלאזן ווי מען זאגט צום ענדע פונעם שמועס וואלט מען געוואלט שטיקל ביי שטיקל צונעמען און קלאר מאכן די זאך.
עם ערשטנס וואלט איך זאגן באופן עקרוני אז זיי זענען געקומען טוישן אן אנדערן בילד פון וואס ס'איז באמת, ס'איז אריינלייגן דעם עולם אין עפעס א מין שרעקעדיגער פאנטאזיע, וואס וואס פשטות ווי מיר זעען, טאקע אזוי ווי ער זאגט ס'וועט זיך אויפשפילן, קען מען דאך צולייגן ווי מ'זאגט אויף קלענער געלט, און עס האט פשטות אין זיך צוויי מטרות, קודם צו מאכן א כיסוי הדם בעפר, צו מכסה זיין, צו מכסה זיין דעם אמת אז דא האנדלט זיך נאר פון געלט, ס'איז א פשוט'ע גזירת כספים ווייל ווען די מענטשן דאס הערן קאכט אריין די בלוט אין יעדן איד, נישט קיין סאטמאר איד, אפילו אין א סקאווער איד, אין א צעהלימער איד, אין א פאפער איד, ווער כל מי שיש לו רוח השם בקרבו קען דאס נישט סובל זיין אז די גאנצע זאך דרייט זיך ארום ארום געלט, מאכן זיי א מורא'דיגע קאווער אפ אז די זאך זאל פארשווינדן ווערן, מ'מאכט עפעס אזא פאנטאזיע אזוי ווי די רוסישע קאזאקן קומען דא אריין און מ'גייט דא גוזר זיין עפעס א גזירה, א גזירה להעביר על הדת און עפעס אזוי. ווי די קרייצציגלערס, מען גייט דא כאפן כאפן כאפן עלטערן און קינדער צו אזוי דראמאטיזירן צו איין זאך וואס אזוי שנית וואס מענטשן מבינים האלטן, ס'איז דאך בלתי שום ספק זיי האלטן נישט ביים אויפגעבן די די די די די עפרות תבל וואס ליגט צו דא, און זיי פשטות פלאנירן זיך דורכצוקומען מיט אלע מיני וועגן, און און וואס די וואס האלטן מיט און און דאס אין די מדינת השמד און ביי די ציונים ווי אזוי ס'גייט מיט אגודה ווען זיי האלטן ביים מאכן גרויסע פשרות און דארום טוט מען מורא'דיג דראמאטיזירן ס'איז א שרעקליכע גזירה פון העברה על הדת און ממילא אז ס'איז העברה על הדת וויל זיך אויסשמד'ן איז איז לאזט זיך לאזט זיך לאזט דער בית הבליעה פון פשוט'ע מענטשן אה הע הע וואס זאל מען טוהן מאכט מען זיך דאס בעסטע קומט מען נאך דאס קומט מען נאך יענץ ס'איז אלעס ווי מ'זאגט א הכנה און א הקדמה פון וואס זיי פלאנען זיך מיט די רעגירונג דורכצוקומען. יהיה מה שיהיה, איז האבן זיי איבערגעגעבן דעם פאקט פון די זאך מיט א מורא'דיגן בלבול מיט א שקר און מיט א טשטוש, דאס איז איין זאך. און די צווייטע זאך, קיינער פון זייערע חכמי חלם זענען נישט ארויפגעקומען, זיי זענען אנטלאפן ווי די שווארצע פעפער, זיי זענען נישט דא, זיי האבן קאפיטולירט, ס'נישטא וועם צו טרעפן, קיינער און קיינער נישט, דו ביסט דאך א גענעראל אויפן פראנט, און דו ווילסט יעצט ווייטער פארן אין די פראנט, קום ארויף טאטעלע, שעפעלע קינד זיסער, קום נאר ארויף לאמיר הערן וואס דו האסט צו זאגן, ס'איז נישט געווען אין איש בבית, נישטא מיט וועם צו רעדן, קיינער האט נישט וואס צו זאגן עפעס א עפעס א דבר חכמה, נישט צוויבל, נישט נישט קנאבל, קיינער פון זיי קיינער איז נישט דא, און ולא עוד, אז זיי האבן שוין געברענגט עפעס א סטייטש די מורא'דיגע גזירה, מען דארף דאך מחזק זיין. האבן האבן זיי האבן זיי געגאנגען זיי געגאנגען ברענגען עפעס א רפואה פון עשתרות קרנים אימפארטירט עפעס א עפעס א משפיע עפעס א ברסלב'ער משפיע פון בית שמש כאילו הצרי אין בגלעד אם רופא אין שם ס'איז שוין נישטא דא אין גאנץ אמעריקע איז שוין נישטא וועם ארויפצוברענגען זאגן אביסל רעדן אביסל דברי אמונה און בטחון, מען קען נישט ארויפברענגען א איד רבי יוסף חיים גרינוואלד, קען נישט ארויפברענגען הגאון הצדיק רבי זלמן לייב פילאפ, זיי האבן געברענגט איר האט עס איז נישט דא, נישט געווען אין גאנץ אמעריקע וועם וועם צו טרעפן, איינער איינער איינער זאל פארברענגען און זאגן עפעס עפעס עפעס עפעס אביסל אידישקייט.
איך וויל נאר זיך אננעמען פארן כבוד, דער ר' דוד הערצאג איז זייער א זייער א חשוב'ע איד, זייער א חשוב'ע משפיע. יא, אבער מען דארף, אונז זעמיר דאך נישט דא אין טיילאנד, מען דארף, מען דארף, מען דארף אימפארטירן א משפיע פון פון בית שמש, איך מיין די, ס'איז ברוך השם ס'איז דא רבבות אלפי ישראל אין בארא פארק און אין וויליאמסבורג קרית יואל און מאנסי איז דא, ברוך השם אין אמעריקע האט משפיעים און מגידים קיין עין הרע כן ירבו. און נאכדעם וואס זיי האבן אויך מצליח געווען צו ברענגט, זיי האבן אפיר געברענגט עפעס א אזא פרישן דיין פון בארא פארק, וואס ער האט גערעדט אפאר ווערטער אויך מעורר געווען אויף די גזירה, און ער האט אריין געווארפן א צוויי דריי ווערטער צו פערלס, ס'איז דא אן ארגענעזאציע, אידן וואס טוען, און מען דארף זיי העלפן, העלפן מיט געלט, אזוי האב איך פארשטאנען. אויך א מורא'דיגע פלא, מען האט ארויפגעברענגט עפעס א חשוב'ן רב, א דיין א מורה הוראה פון בארא פארק, אבער ס'זעט אויס אז די רבנים און די דיינים פון פערלס איז אזוי ווי די לשכת פלהדרין, ווי מ'לערנט אז די משניות אנפאנג פון יומא אז בזמן בית שני די די די כהנ די כהנים גדולים האט זיך יעדעס יאר יעדעס יאר האט מען געהאט א נייעם כהן גדול, ס'זעט אויס אז יעדע פאר חדשים האט פערלס א נייעם רב. די איך פארשטיי נישט די רב אין בארא פארק וואס קיינער האט קיינמאל שוין זיבן יאר פערלס זיבן יאר דעת תורה, זיבן יאר רבנים, דער דער מנהיג, מנהיג הידוע פון פערלס, האט געזאגט ביי די אסיפת הרבנים אין וויליאמסבורג, אז אלעס ווערט געטון מיט א דעת הרבנים, אינטערעסאנט אז דער דיין, דער בארא פארקער דיין וועם זיי האבן ארויפגעברענגט, האט קיינמאל נישט געזען פון אים, קיינמאל נישט בכתב און נישט בפה ביי קיין שום אסיפה, קיינער האט קיינמאל נישט געהערט פון דעם דיין אז ער זאל האבן עפעס א שייכות מיט די גאנצע ענין פון חינוך און ענין פון פערלס. ווי זענען די אלע וואס איז געווען אין איד וואס האבן אונטערגעשריבן און די וואס האבן געגעבן סמכות? אלע זענען אנטלאפן, והילד איננו איז נישט דא, קיינער איז שוין מער נישט דא, אין איש בבית, פשוט ווייל סוף כל סוף די רבנים, דיינים, אפילו וואס די וואס זענען איינגעשטעלט אין די קהילות און זענען גרייט גרייט גרייט זיך אויפצושטעלן פאר תינוקות של בית רבן זאגן דברי כבושים און מתפלל זיין, אבער צו זיין ווי מען זאגט דער מאפ אפצוווישן, פערלס זעט אויס דאס ברוך השם איז נישטא קיין איין קיין איין איינציגער דיין היינט, אין גאנץ גרעיטער ניו יארק און נישטא ווער ס'זאל זיך פאר זיי דאס זאל מצליח ווערן צו ברענגען א דיין לפי שעה, א פרישן דיין וואס ווייסט פון גארנישט, און דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל אביסל הערן וואס גייט פאר, מער מער וועט מען שוין פון אים נישט הערן, אזוי אזוי אזוי איז אזוי איז צו האפן. אזוי איז געווען על כל פנים ביז יעצט. אזוי איז געווען ביז יעצט על כל פנים ווען די גאנצע זאך איז א פשוט'ער לייטנס געלעכטער און א און א פורים שפיל און מ'האט נישט געברענגט קיין שום פלאן וואס איז דער פלאן ווייטער וואס מ'גייט טון, סתם דראמאטיזירט עס א מורא'דיגע היסטאריע און דער און דער און דער יושב ראש האט צוגעענדיגט, און ממילא זאל מען מחזק זיין די חשובע עסקנים פון פערלס און זיי געבן ווייטער געלט, יעצט זאל מען זיי געבן, אויסער וואס מען האט זיי געגעבן ביז יעצט געלט, יעצט זאל מען געבן קבורה געלט, מען זאל געבן מלא געלט, זאל געבן קבורה און פאר פאר פארן ארון, פאר די תכריכים און פאר די מצבה, ביז די גאנצע זאל מען קענען מאכן, און פארן חזן צו זינגען דעם מלא רחמים, מען זאל קענען מאכן א ישיבה על קברו, דאס דארף מען נאך אביסל טוען. דאס דאס פאר דעם דארף מען נאך שאפן אפאר טאלער, דאס זעט אויס, אזוי האט אויסגעקוקט די גאנצע מעשה פון דעם נעכטיגן יא, מיר האבן דא געהאט באריכטעט נישט לאנג צוריק וועגן, מיר דאכט זיך ס'איז געווען ערב שבת, וועגן דעם אז זיי האבן עפעס א קאמפיין געמאכט אגודת ישראל יעצט, צוויבל שרייבט זיך אונטער אז זיי ווילן שאפן שווערע מיליאנען אויכעט ווייל זיי האבן געטון פארן חינוך און ווער ווער דען זאל טון אויב נישט זיי ווייטער. יא, עפעס א מורא'דיגע פעולה טאקע, צוויבל מאכט א ריזיגע קאמפיין דא יעצט ערב וועגן דעם חינוך, און ער דערמאנט נישט קיין ווארט אז ס'איז דא אן ארגאניזעישאן פון פערלס וואס טוט. און ער טוט. ער טוט צו פערלס טוט, צו פערלס איז ער, צו ער איז פערלס, צו פערלס מאכט עקסטרע געלט און זיי מאכן עקסטרע געלט. דאס די גאנצע זאך דארף מען נאך אסאך. אפאר היימישע בוכהאלטער זאלן גיין קוקן וואס ס'טוט זיך דא, ווער, וואו ס'גייען די אלע, די אלע, די אלע גניבה געלטער וואו אהין ס'קומט אן. אבער דאס איז שוין, דאס איז שוין דיני ממונות, דאס איז נישט קיין דיני נפשות.

צאפלען מיט שרעק, ס'איז ליידער היינט אריבער די שרעקליכע גזירה אויף אונזערע גאנצע עתיד. די הויפט סכנה אויב די יעצטיגע גזירת החינוך וועט חס ושלום דורכגעפירט ווערן זענען אזוי, א מוסד וועט נישט קענען עקזיסטירן נאר אויב עס גיבט איבער אלע אינפארמאציע פאר די רעגירונג וואס מ'לערנט און עס וועט ווערן באשטעטיגט דורך די רעגירונג.
אויב מען האלט מיר דא ביי דיני נפשות וואס איז נוגע אידישע קינדער זאלן וויסן, און בפרט אז מען זאגט אז ס'האנדלט זיך דא פון דיני נפשות, איז וואס זאגט איר אויף דעם אויף דעם רעקארדינג?
יא, איז איז איז די גאנצע זאך זעהט מען ווי מען מאכט דראמא מיט טראמא, פשוט ליגנט, ער שטעלט אזוי, ער זאגט א מוסד וועט נישט קענען עקזיסטירן, נאר מען האט איבערגעגעבן אלע אינפארמאציעס וואס מען לערנט און ווערן באשטעטיגט דורך די רעגירונג. ס'איז כאילו ער זאגט אז די קראסנע חדר אדער די שאפראנע חדר האט נישט קענען עקזיסטירן נאר מיט איבערגעבן די גאנצע אינפארמאציע וויאזוי די חדר גייט געפירט ווערן און ווערן באשטעטיגט דורך די רעגירונג. דאס איז אלעס צו דראמאטיזירן ווי ס'דא עפעס א יוונישע גזירה פון די ספאנישע אינקוויזיציע פון צאר ניקאלאי. דאס איז פשוט ליגנט. ס'נישטא אזא געזעץ, ס'נישטא אזעלכע גיידליינס אז דער מוסד זאל נישט קענען עקזיסטירן נאר אז מ'וועט איבערגעבן אלע אינפארמאציע וויאזוי דאס פירט זיך. די גאנצע גיידליינס רעדט מען פון די סעקולער פארט, זיי וועלן זאגן אזוי, ס'דא א געזעץ אז דער גאווערנמענט פארלאנגט אז מ'זאל לערנען סעקולער סטאדיס לימודי חול, און. אין אין וועלכער מוסד ס'איז רעדזשיסטערט ביי די גאווערנמענט און ס'ווערט פינאנצירט ביי די גאווערנמענט וואס די מטרה פון דעם פון דעם פון דעם פאנדינג און די ריסארסעס וואס זיי געבן איז אז מ'זאל אהערשטעלן א געהעריגע לימודי חול איז דער מוסד דער סקול וועט נישט הייסן קיין לעגיטימארע סקול נאר אויב דער לימודי חול חלק וועט ווערן באשטעטיגט אז מען שטעלט צו א געהעריגע סעקולער סטאדי, די גאנצע זאך אז מען רעדט אויפן מוסד בכלליות נישט קענען עקזיסטירן איז פשוט ליגנט, ס'איז פשוט א דראמאטיזירטע חלק דא אנצולייגן א פאניק און א שרעק, לאמיר גיין ווייטער וואס ער זאגט.
צווייטע זאך, עס פארלאנגט צו לערנען פֿיר און צוואַנציק סעקולער סאבדזשעקטס חס ושלום. וואס זאגט ער אויף דעם צווייטן, אויף דעם צווייטן ענין וואס מיר האבן אייך דא געלאזט הערן?
דאס וואס ער זאגט דא די פֿיר און צוואַנציק סעקולארע סאבדזשעקטס איז צו אויך צו דראמאטיזירן און טראמאטיזירן, נישט איך וויל דא גרינגשעצן אינעם פראבלעם פון די אלע סאבדזשעקטס וואס זיי בעטן, אבער ער רעדט דאך דא אין נאמען פון פערלס, לאמיר נישט פארגעסן ווער מאכט דעם קאנפערענס, די אלע סאבדזשעקטס פון וואס זיי רעדן באופן כללי קען זיין. פאר נייע קלייניגקייטן קליינע סאבדזשעקטס אבער די קאור סאבדזשעקטס און מיט די אלע טפלים ארום דעם מיט סאושעל סטאדיס און מיט סיוויקס און מיט פיזיקל עדיוקעישן די אלע זאכן האבן זיי דאך שוין לאנג נאכגעגעבן שוין לאנג נאכגעגעבן לכל אורך הדרך און נישט נאר דאס מ'האמיר דאך דעם אימעיל ווי אבי שיק האט דאך אריינגעגעבן אז די רעגירונג האט אים געגעבן די גיידליינס דורכצוקוקן און ער האט בכלל נישט מגיע געווען אויף דעם ענין פון די סאבדזשעקטס, יעצט איז דאס עפעס א נייע פונקטן וואס די קאזאקן און דעם צאר ניקאלאי'ס מיליטער צו די קרייצציגלער האבן דא געמאכט עפעס א נייע פונקט, דאס איז אויך א נייע דראמאטיזאציע וואס זיי טוען יעצט אויסנוצן פשוט צו לייגן א געוויסע פאניק אינעם ציבור צו מכסה זיין צו פארברעכן וואס זיי אליינס האבן געטון. לאמיר הערן ווייטער דעם דריטן פונקט פון די גזירה.
די דריטע זאך, די רעגירונג וועט קאנטראלירן א וועלכע מלמד מען נעמט אויף, און די קוואליפיקאציעס פון א יעדן מלמד.
און וואס זאגט איר אויף דעם ענין פון די מלמדים
דאס איז פשוט א פולנער שקר און א ליגנט, ס'איז נישטא קיין שום מין פונקט בכלל, און ס'איז נישט שייך אויף דער וועלט אז א רעגירונג זאל קענען קאנטראלירן מלמדים. חוץ אז די מלמדים זענען א חלק פון די לימודי חול, ס'איז פשוט קעגן די קאנסטיטושען פון סעפערעישן אוו סטעיט און טשערטש, די באורד אוו עדיוקעישן האט נישט קיין שום חלק מיט מלמדים און קאנטראלירן מלמדים, דאס איז אויך א חלק פונעם פונעם ערשטן ליגנט אז דער מוסד וועט נישט קענען עקזיסטירן אויב מען האט איבערגעבן די אינפארמאציע מיט די גאנצע זאך, די רעגירונג האט נישט קיין שום שייכות מיט מלמדים, די רעגירונג האט איין זאך וואס זיי האבן שייכות וואס דאס טוען זיי קאנטראלירן איז דער ענין פון די סעקולארע סטאדיס און די לימודי חול וואס אויף דעם אויף די לימודי חול וואס אויף דעם געבן זיי געלט, זאגן זיי אונז געבן מיר נישט קיין געלט נאר אויב די טיטשערס וואס גייען טיטשן די קינדער די סאבדזשעקטס דארפן זיין קאמפעטענטע טיטשערס וואס זיי זענען דאס, וואס זאגט ער מלמדים? וואס זאגט ער נישט פשוט'ע ענגלישע טיטשערס? אמת אז ס'פארהאנען מלמדים וואס נאכמיטאג נעמען זיי א דזשאב אין די ענגלישע דעפארטמענט, אבער דער וועג ווי ער געבט עס איבער איז ליגנט. מען רעדט נישט פון קיין מלמדים און מען רעדט נישט פון קאנטראלירן מלמדים, דאס איז אלעס צו דראמאטיזירן און טראמאטיזירן דעם ציבור און מכסה זיין די אמת'ע זאך פון וואס מען רעדט דא. מען גייט ווייטער.
די פערדע זאך, די רעגירונג וועט שיקן אינספעקטארס זעהן צו מען לערנט אלע פארלאנגטע סאבדזשעקטס.
וואס זאגט איר וועגן די אינספעקטארס? קומט אויך פשוט איך ווייס נישט קומט קומט א א לייטנס געלעכטער ער שרעקט פערלס שרעקט זיך פון אינספעקטארס? פערלס האט אויפגעשטעלט און ארבעט מיט די גאווערמענט א גאנצע אינספעקשאן רעזשים, מען דארף דאך ליינען די בריוון פונעם טשענסלער פון די סיטי צום קאמישאנער, זיי האבן געארבעט צוויי יאר צו וויפיל אויפשטעלן די גאנצע פערלס עדיוקעישאן מיטן פערלס קוריקולום, און מען האט זיי איינגעלאדענט בשעת די קאטאליקן און די נוצרים האבן פארהאקט די טירן, זיי האבן קיינמאל קיין אינספעקטארס נישט געדארפט אריינלאזן, לכתחילה שבלכתחילה האבן זיי אינווייטעד די גאווערמענט מיט אינספעקטארס צו ווייזן ווי זיי קומען נאך אלע פארלאנגען פון אלע סאבדזשעקטס אלעס וואס די רעגירונג בעט און מאכן קאלעדזש און קעריער רעדי און זיי האבן עס אריינגעברענגט אין צעהלים און זיי איינגעלאדענט זיי האבן מורא דא פון אינספעקטארס וואס איז א חלק פון די דראמא מיטן טראמא צו מטשטש זיין דעם עולם אז פערלס האט א פראבלעם מיט א אינספעקשאן רעזשים וואס גייען דא אריינקומען אינספעקטארס לאמיר הערן ווייטער די פיפטע פונקט פון די גזירה.
אויב די רעגירונג וועט פארלאנגען מען זאל ארויסנעמען די קינדער פון חדר און מען וועט נישט פאלגן, דראעט דאס געזעץ מיט געלט שטראפן ביז תפיסה חס ושלום. עלטערן קענען אויסשטיין נאך א רייע פראבלעמען אין פארשידענע מצבים, דער אייבערשטער זאל אפהיטן.
וואס זאגט איר וועגן די עלטערן?
די גאנצע זאך וואס ער זאגט דא איז שקר, ליגן, אין לו רגליים ואין לו ידיים, ס'איז הייבט זיך נישט אן ס'לאזט זיך נישט אויס, יעדער איינער קען אליינס נאכקוקן ס'איז פאבליק אינפארמעישן, ער קען אריינקוקן אין דעם אין די גיידליינס פעידזש סעווען, עס שטייט נישט קיין זאך אז די רעגירונג גייט פארלאנגן פון די עלטערן ארויסנעמען די קינדער, און נישט אז מען גייט דראען די עלטערן מיט געלט שטראף און מיט תפיסה און אויסשטיין אנדערע פראבלעמען, הייבט זיך נישט אן די גאנצע מעשה, וואס זיי רעדן פון די עלטערן רעדן זיי פונקט פארקערט, זיי זאגן אזוי אז די רעגירונג גייט טאמער זעט מען אז די סקול איז נישט עקוויוועלענט גייט מען פסק'ענען אז עס איז נישט עקוויוועלענט און אז מען פסק'נט ס'איז נישט עקוויוועלענט מיינט אז מען גייט אפהאקן אלע סערוויסעס מען גייט צונעמען די ביכער מען גייט נישט געבן קיין טייטל וואן מען גייט נישט געבן קיין טראנספארטעישן מיט לאנטשעס אלע זאכן וואס איז נוגע צו א סקול וואס איז לייסענסד אז ס'איז עקוויוועלענט און ער זאגט צו אזוי אז די אז די סקול דיסטריקט דארף געבן מאכן א נוסח פון א בריוו וואס דער פריוואטער סקול זאל אהיימשיקן פאר די עלטערן און מודיע זיין אז דו זאלסט וויסן אז אונז זעמער נאן קאמפלייענט און זאלסט וויסן אז די סערוויסעס גייט אפגעהאקט ווערן דאס וואס דו פילסט זיך באקוועם אז די באס גייט אויפ- אויפפיקן דיין קינד און דו באקומסט לאנטש פאר דיין קינד און דו באקומסט טייטל וואן פאר דיין קינד אלעס אומזיסט ווייל די גאווערמענט שטעלט עס צו דאס האט זיך געענדיגט ס'פאלט צו די פעסט פארוואס ווייל דיין מוסד איז מער נישט קאמפלייענט און און איך בין דיר און פארוואס בין איך דיר עס מודיע? צו געבן א געלעגנהייט אז דו זאלסט וויסן טאמער ווילסטו ווייטער האבן די סערוויסעס זאלסטו גיין צו א צווייטן מוסד צו א צווייטן סקול וואס איז יא קאמפלייענט וואס דארט די סערוויסעס זענען דא און ער זאגט נאך מער זאגט ער נאך נאך א צדיק בסדום אבער די סערוויסעס זאל מען נישט אפהאקן פון איין מינוט אויפן אנדערן מען זאל געבן צייט פאר די עלטערן צו קענען זוכן נייע פלעצער וואו זיך צו קענען מסדר זיין מיט די זאכן וואס זיי דארפן האבן דאס איז וואס ס'שטייט דא כלפי די עלטערן, און די גאנצע מעשה וואס ס'שטייט דא איז פשוט ליגן, עס איז א טשטוש, א בלבול, א קאווער אפ, א דראמאטיזירונג מיט א טראמאטיזירונג, צו פארטושן דעם אמת פון וואס מען רעדט דא.
לאמיר הערן ווייטער, וואס נאך האט ער צו זאגן? פאר מיר גייען ווייטער וואלט מען געוואלט אייך איבערהאקן איר זאגט דא, אזוי האט שוין עטליכע מאל איבער- איבערגעזאגט אז אז אז אז זיי מאכן דא א אנשטעל כאילו דא איז ממש רוסלאנד, די צאר ניקאליי וכדומה, איר האט דאכט זיך אין דעם שמועס אליינס דערמאנט דעם ענין אז זיי גייען אויף א נוסח פון קאמיוניזם. איר פרעגט זייער א גוטע קשיא, כאטש אזוי בעצם בשיטה אין קאפ זענען זיי קאמוניסטן, זענען זיי סאציאליסטן, און און און זענען אפיקורסים, זענען דעמאגאגן, און זיי ווילן אלעס אויסרייסן, אבער זיי מאכן דאך, זיי מאכן דאך, אבער ס'איז דאך אמעריקע, און ס'איז נישט רוסלאנד. כ'מיין נישט רוסלאנד פון היינט, איך רעד רוסלאנד פון עס איז געווען די רייזע און דער פאראיין, ס'איז דאך נישט רוסלאנד, ס'איז דאך אמעריקע. וויאזוי קען מען מאכן אין אמעריקע רוסלאנד? ווען מ'מאכט אמעריקע רוסלאנד, דאס האט געזאגט דער וויליאם באר, דער פריעריגער אטערני דזשענערל, און דאס איז די שיטה פון די דעמאקראטן מיט געלט. כאטש אין רוסלאנד, ווער ס'האט נישט געפאלגט איז געגאנגען אין סיביר אריין, אין טורמע געווען און פארשיקט און פארשווינדן געווארן. דא איז אבער אמעריקע. קען נישט צונעמען א מענטשנ'ס רעכט, האבן זיי א מורא'דיגע חכמה, מען פיטערט אויף דעם עולם מיט געלט, דער עולם זאל ווערן א סמוך על שלחן אביו, און מיט די געלט מאכן זיי יענעם ער זאל אונטערברעכן, ווייל מענטשן ווערן צוגעוואוינט, טאקע אזוי ווי דו זאגסט, ער האט לאנטש, ער האט ער האט טייטל וואן, ער האט אלע זיינע זאכן, מ'רעדט זיך וואס זיי טוען יעצט מיט די מוסדות, מ'געבן אזויפיל געלט, זיי גייען געבן נאך מער געלט, זיי גייען גיסן אפ און סטיילן, די גאנצע ביידן אדמיניסטרעישן מ'רעדט דא פון הונדערטער מיליאנס דאללער, מיט דעם כח הכסף פירן זיי אויס

זייער וואויל, לאמיר גיין ווייטער. און עלטערן קענען אויסשטיין נאך א רייע פראבלעמען און פארשידענע מצבים דער אייבישטער זאל אפהיטן. די רבנים און די לויערס פון פערלס זיצן בכובד ראש און זענען דן אויף א יעדע זאך, אויף רוחניות דארף מען פירן א מלחמה א קריג. האמיר שוין געהערט וואס ער האט צו זאגן פאר עמך בית ישראל, און יעצט רעדט ער פון די רבנים און די לויערס.
איז אזוי, ער האט געזאגט פינף פונקטן פון די פון די דראמאטישע גזירה, און זייער אינטערעסאנט אז דעם וויכטיגסטן פונקט פון די גאנצע גזירה, און דער איינציגסטע פונקט, דאס האט ער אינגאנצן אינגאנצן אויסגעלאזט. אין פעידזש פֿארטי פֿייוו, פון די פינף און פערציגסטן פעידזש פון די גיידליינס ווען זיי ענדיגן צו, זאגן זיי אזוי, פיינעלי, די רעגולעישאן עקנאלעדזשעס דעט סערוויסעס טו די נאן פובליק סקולס ענד סטודענטס וויל סיעז פאלאוינג א ריזענעבל אמאונט אוו טיים פאר סטודענטס טו בי פלעיסד עלסוועיר פאלאוינג א נעגאטיוו סובסטענשעל עקוויוועלענסי דעטערמינעישאן ענד סאטש נאן פובליק סקולס וויל נאו לאנגער בי דימד א סקול דעט פראוויידס א קאמפאלסערי עדיוקעישאן פולפילינג די ריקווייערמענטס אוו ארטיקל סיקסטי פייוו אוו די עדיוקעישאן לאו. ער זאגט אזוי ער זאגט ער זאגט דא אז די רעגולעישאן טוט מכיר זיין אז די סערוויסעס פאר נאן פובליק סקול און פאר די סטודענטס סיי פארן מוסד וואס איז נוגע צום מוסד לאמיר זאגן באסעס, נוגע צום סטודענט טייטל וואן פאנדינג עסן עט זיך ענדיגן, נאכדעם וואס מ'האט געגעבן א געלעגנהייט פאר די עלטערן צו טרעפן נייע מוסדות, מ'האט זיי געגעבן גענוג צייט צו טרעפן א מוסד וואס וועט עפעס געבן, שוואלץ אין די פסח, ענדיגט זיך די אלע פאנדינג. דאס האט ער אינגאנצן נישט דערמאנט אין דעם גאנצן דראמאטישע גזירה, אבער קען זיין ער האלט אז דאס איז נישט קיין גזירה, געלט, ווער רעדט פון געלט

יא, זעט אויס זעט אויס אז די געלט באדערט נישט די גאנצע זאך, פון דעם רעדט ער נישט פון דעם, איי דאס איז די גאנצע זאך פון וואס די גיידליינס רעדט, פון די געלט רעדט ער נישט, ס'זעט אויס די געלט באדערט אים נישט אז מ'גייט אפהאקן די געלט, דאס איז גאנץ די גאנצע ניטאמאל בערך פון א גזירה. אים באדערט נאר די זאך אז דער מוסד עט נישט קענען עקזיסטירן נאר אז מ'האט איבערגעגעבן אלע אינפארמאציע, בארואיגט אייך, די מוסד עט קענען עקזיסטירן, אם ירצה השם, דא אסאך אסאך צענדליגער מוסדות על טהרת הקודש, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף דארף גארנישט איבערגעבן קיין אינפארמאציע, ניטאמאל די וואס זענען נישט על טהרת הקודש דארפן אויך נישט איבערגעבן קיין אינפארמאציע אויפן טאג טעגליכן סדר יום, חוץ אז עטס פארברעכערס האטס אונטערווארפן דעם גאנצן חלק הרוחני אזוי ווי עס איז געפלאנט אינעם קודש קוריקולום, איז אטאמאטיש ווערט דאך דאס א חלק פונעם סעקולער סיסטעם, דעמאלטס קען זיין אז עטס וועטס אונטערפאלן, און זייטס נישט אזוי דערשראקן וועלכע מלמדים מיט די קוואליפיקאציעס די גזירה דארף מען אויך נישט זיין, און אינספעקטערס מילא, אונז זעמיר דאך שוין די אינספעקטערס דרייען זיך דאך שוין דא ביי אונז אין טאטנ'ס וויינגארטן די לעצטע פאר יאר, איר האט דאך שוין א מהלך וויאזוי איר ברענגט די אינספעקטערס, מען באגלייט זיי ווי א חתן אונטער די חופה אזוי ווי מען האט זיי געברענגט אין צעהלים און אלע אנדערע מוסדות, און ווידעראום די די אלע סעקולארע סאבדזשעקטס האט איר דאך שוין אויך געמאכט א גאנצע אינסייד בוקס, און אבי גרינשטיין און עטס האטס עס אריינגעלייגט האבן עס ארויסגע'גנב'עט פון די פון די חדרים, האטס עטס עס צוריקגעלייגט, עטס האטס געבויט א גאנצע שטאב פון עדיוקעיטערס, און עדינה שיק מיט מיט מיט ריטשארד אלט אלטאבי מיט די גאנצע חברה, פון סופערוויזשן האטס זיך אויך נישט דערשראקן, איז דאך ממילא, און דאס אז די די רעגירונג גייט הייסן די קינדער ארויס די עלטערן ארויסנעמען, אונז האמיר עס נישט געטראפן אין די גזירה, און ס'דראען צופיס מיט געלט שטראף האט מען אויך נישט געטראפן אין די גזירה, עכ"פ כלפי די עדיוקעישן דעפארטמענט, דאס איז דער, עה, אמת ס'איז דא א זייטיגע, זאך נאר אין עדיוקעישאן לאו, איינער וואס גיבט נישט קיין עדיוקעישאן, איינער וואס גיבט אינגאנצן נישט קיין עדיוקעישאן פאר א קינד, איז דא אזא זאך אז די טשיילד פראטעקשאן סערוויסעס קען זאגן אז ער איז טרוענט, און מיט טרוענט קען מען דראען זאכן, אבער דאס איז דאס איז די גאנצע זאך א מנשה טעללער'ע חקירה וואס, קענסט פרעגן סיי וועלכן מומחה אין טשיילד פראטעקשאן סערוויסעס אז א טאטע וואס א מאמע וואס קינדער וואקסן אויף געהעריג און און און גייען ארויס שיין אנגעטון און ארנטליך און גייען לערנען א גאנצן טאג און אפגעווארט ווייל ער האט נישט געהאט די סיוויקס אדער ער האט נישט געהאט די סאושעל סטאדיס פונקטליך אזוי ווי די ליבערלס ווילן ער האט עס נאר געלערנט אזוי ווי די רעפאבליקענס און די קאנסערוואטיווס ווילן גייט מען דעם טאטן איינזעצן אין קרית יואל ס'איז אלעס א פארן באשטעלט קנאי אלעס ליגנס מיט שטותים מיט בלבולים מיט קשקושים און ממילא די אלע פונקטן פון אייער גזירה איז אינגאנצן גארנישט אינגאנצן נישט דערשראקן פון דעם ווידעראום די עכטע גזירה וואס ס'שטייט דא מיט אפהאקן די געלט פון דעם רעדט ער דאך נישט, ער וויל נישט פון דעם רעדן. זעט אויס אז די מיליאנס אוו דאלערס ביי אייך מיינט עניוועי גארנישט, און ממילא וואס בלייבט נאך איבער? דער סיום וואס ער זאגט אז אלעס ווערט געפירט דורך די רבנים און די דעת תורה, דאס איז דאך דאס איז דאך אויך אינגאנצן גארנישט ווייל קיין רבנים און דעת תורה האטס עטס קיינמאל נישט געהאט און האטס נאך אלץ נישט, עטס האטס נאך נישט געקענט ארויסשטעלן קיין שום רב עד היום הזה וואס ער זאל נעמען אחריות אויף אלעם וואס עטס פערלס טוטס,

אפלויד, און די מלחמה מיט דעם קריג וואס עטס פירטס, קען מען דאך שוין ענקער מלחמה זייער גוט, עטס פירטס סך הכל א מלחמה טאקע פון דעם וואס עטס רעדטס נישט סך הכל צו האלטן די פאנדינג מיט די ריסארסעס, און ממילא ווען איר זאגט עטס טוטס אזוי דראמאטיסירן מיט די ימי הרחמים והרצון מ'זאל מתפלל זיין, יא, כלל ישראל גייט מתפלל זיין, וועט מתפלל זיין אם ירצה השם, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, וועט מען מתפלל זיין אז די גאנצע ממשלת זדון די מלכות פון סטרא אחרא די מלכות גוג ומגוג אלע כופרים מיט די אלע פראפעסארן די ליבערלס מיט די גאנצע בכלל ממשלת זדון מן הארץ מיט אלע מיט אלע השחתות דער אייבערשטער העלפן ס'זאל זיין תשובה תפילה צדקה מעבירין את רוע הגזירות ובטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות און ס'זאל טאקע זיין ותמלוך אתה הוא ה' אלקינו מהרה לבדך מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה מהרה בימינו. אמן ואמן, יישר כח, א גוטע נאכט.